נוסף אויף דעם ענין וואס ווערט שטייט בגלוי די הקדמת נעשה לנשמע וואס דארט שטייט זיך בגלוי אין תורה שבכתב דערציילט מען אין תורה שבעל פה אז דער אייבערשטער האט געזאגט אז מען זאל אים געבן ערבים אויף דעם ענין אז מ'וועט דערנאך וועט מען לערנען תורה און מקיים זיין מצוות. בשעת מ'האט געווען כמה סברות ווער ס'זאל זיין די ערבים, און ווי ער דערציילט אין מדרש האט מען דאס ניט אנגענומען, ביז וואנעט אידן האבן געזאגט אז בנינו ערבים בעדנו, אז ווער וועט זיין אט די ערבים אז מ'וועט לערנען תורה און מ'וועט מקיים זיין מצוות וועט ער זיין בנינו. וואס דערפאר געפינט מען זיך אויכעט, אז והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני ה' אלוקיך בחרב, אז דער ענין פון עמדת לפני ה' אלוקיך בחרב איז גלייך פארבונדן מיטן לימוד צו בנינו ערבים, מיט דעם ענין פון בנינו ערבים בעדנו, דורך דעם לערנען דאס מיט זיי.

בני ובנות ישראל אין לימוד התורה וקיום המצוות, יעדערער ווי דאס איז שייכות ביי בנים און ווי דאס איז שייכות ביי בנות, ווי מבואר אין הלכות תלמוד תורה לרבינו הזקן ובכמה וכמה מקומות. וואס דאס האט א הדגשה א שייכות מיוחדת און דערפאר אויכעט א הדגשה אין דעם איצטיגן זמן לויט דעם מנהג המדינה, וואס ס'איז דאך אתית לקרתא אזל בנימוסה, אז ס'דא אזענע עניינים אין מנהג המדינה וואס מ'קען זיי אויסנוצן אויף פארשטארקן עניינים פון יהדות בכלל און תורה ומצוות במיוחד, וואס איינע פון די עניינים איז אז אפילו די וואס מאיזה סיבה שתהיה איז א חלק מחינוך בניהם ובנותיהם, איז פארבונדן מיט זאכן וואס זיי זענען ניט, לימוד התורה, קיום המצוות, די חינוך אין ענייני יהדות, נאר אין ענייני רשות, אדער ווי דאס ווערט אנגערופן בכלל דער ענין פון לימודי חול, ניט חס ושלום א דבר אסור, ס'אבער א ענין של חול, און וויבאלד אז חול האט עס קיין שייכות ניט מיט א אידן, ווארום אידן זיינען א גוי קדוש וכל ענייניהם איז דאס א ענין פון קודש, נאר דאס וואס מען קומט אין פארבינדונג מיט חול איז כדי צו מוסיף זיין מחול על הקודש, ובלשון הידוע אז מ'האט געגעסן חולין על טהרת הקודש נאך העכער פון. קדושת מעשר און קדושת תרומה, נאר דווקא ווי טהרת הקודש וואס דאס איז דער העכסטער אופן ווי ס'איז געווען דעמאלט אז מ'איז געווען אפגעהיט אין טהרה וטומאה, איז אויך דא דער זמן בשנה וואס דאס איז הכל מודים אז דעמאלט באפרייט מען קינדער. פון לימודי חול וענייני חול, און ס'הענגט אפ אינגאנצן אן די עלטערן און אן די מחנכים ווי אזוי מען זאל אויסנוצן אט א די וואכן און די חדשים בהנוגע צו לבניך ולבנותיך, וואס אף על פי וואס בפועל הייבט זיך דאס אן אין עטליכע וואכן לאחרי זמן מתן תורתינו, איז דאך אבער יעדער ענין. איז דער דורש א הכנה כדי דאס זאל אויפגעטאן ווערן כדבעי, על אחת כמה וכמה אויב מ'וויל אז דאס זאל אויפגעטאן ווערן בשלימות דארף מען זיך דאס צוגרייטן בעוד מועד, און דערפאר איז דער איצטער דער זמן אויף מודיע זיין אז מען זאל וויסן זיין אז בנינו ערבים בעדינו, אויב מ'וויל אליין מצליח זיין. אז דער אייבערשטער זאל געבן תורה אין אן אופן בתכלית השלימות, און אין אן אופן אז זאל זיין דער גל עיני בתורתך, אז מען זאל דערזען די נפלאות שבתורה אויכעט על אחת כמה וכמה ניט קען טעות האבן חס ושלום אין א ענין שבתורה. איז דאס פארבונדן אז דער אייבערשטער זאל געבן נתן לנו את תורתו, וואס כל הנותן בעין יפה נותן, און געוויס גיט עס אזוי דער אייבערשטער, ער וויל אבער אז מען זאל גלייך אים מבטיח, אז מען זאל גלייך נעמען ביי זיך די החלטה, און וויבאלד אז ס'וועט זיין א החלטה טובה איז דאך הקדוש ברוך הוא עוזרו אויף מקיים זיין די החלטה בפועל. און דאס איז אז בנינו ערבים בעדינו, אז מ'וועט זיך גלייך אנהייבן גרייטן אויף פארשרייבן די קינדער אז גלייך ווי זיי ווערן באפרייט פון די עניינים של חול, זאל מען דאס גלייך אנפילן אין א תוכן של קדושה אין עניינים של קודש של לימוד התורה וקיום המצוות. און ס'האט זיך אין דערויף איז אויכעט אויף מאכן לייכטער די עבודה איז אט דאס געשטעלט געווארן די חסידי כמה מדינות באופן כך אז אפילו דארטן וואס במשך השנים איז דא א שווערקייט אויף צו באקומען א גוטן מלמד אדער א גוטן מורה ווי מ'רופט עס דא דערפאר וואס ס'איז ניט גענוג די צאל פון מלמדים טובים פון מורים טובים בערך פון די בערך פון די מספר הלימודים והעבודות וואס מען דארף מיט זיי לערנען, איז דאך אין ימי החופש אדער די אזוי גערופענע ימי החופש ווערן דאך באפרייט טויזנטער און צענדליגער טויזנטער מורים וואס זיי באקומען אייכעט חפש פון זייער ארבעט, און זיי קענען אפגעבן די צייט בפרט נאך אז מ'וועט דערפאר אייכעט צאלן כדי זאל נישט זיין קיין בלבולים מצד דעם נפש הבהמית, וועט מען באקומען א צו א צוגאב פון מורים מומחים און מורים טובים, וועט דאך דאס זיין ביידע זאכן, דאס איז זיי ארויסהעלפן אין פרנסה, און דאס וועט ארויסהעלפן די קינדער אז זיי זאלן אייכעט אט די קינדער וואס במשך השנה האבן זיי נישט געהאט גענוג מורים אדער געהאט מורים ניט אין די עניינים וואס מען דארף מיט זיי לערנען איז דווקא בימי החופש קען מען לייכטער געפינען מורים און מלמדים אפילו ראשי ישיבות וויבאלד אז לצערנו הגדול איז עס דא כמה ישיבות

דארף מען דאס גלייך באווארענען אז מען זאל וויסן זיין וואו איז דא דער מחנה קיץ וואס מ'וועט דארטן לערנען א ריבוי בכמות און א עומק באיכות פון לימוד התורה וענייני יהדות און דארטן גלייך פארבינדן זיך אז מען זאל וויסן זיין אז ס'זאל זיין א מקום פנוי אויף נקלעי

מארגן זיין און מסדר'ן טון כל הדרוש אז מ'זאל זיין צוגעגרייט אז בו בשעה אז מ'וועט באפרייט ווערן פון דעם עול פון פון דעם עבודת פרך און פון וימררו את חייהם פון די לימודי חול, זאל מען גלייך קענען אריינפירן יעדער קינד אן קיין אויסנאם אין א חדר און אין ד' אמות,

ועל אחת כמה וכמה מ'וועט זיך משתדל זיין בזה וועט עס זיין לימוד המביא לידי מעשה די הנהגה יום יומית פון יעדער קינד און פון אלע קינדער אין אן אופן ווי תורה וויל, און אט דעמאלט בשעת מ'וועט אזוי טון בימי החפש באזיכערט עס אז דערנאך במשך כל השנה כולה

און דאס וועט זיין בהצלחה גדולה ביז אז מ'וועט דעמאלט אייכעט קענען אויספירן אז אפילו אט אט די עלטערן וואס מאיזה סיבה שתהיה זענען זיי נאך נישט געקומען צו הכרת האמת אז מען מוז שיקן א קינד לערנען אין ד' אמות של אהבת השם ויראת השם און וואו מען לערנט דארטן תורת אמת וואס אמת איז דאך אן פשרות שולל כל ענין הפשרות און שולל כל דבר המנגד צו תורה און יהדות, וועלן דאס די קינדער פועל זיין און מכריח זיין די עלטערן, אז נאך דעם חינוך וואס זיי האבן באקומען אין ימי החשך און ימי החפש, זאלן זיי ניט גיין צוריק אין די

על אחת כמה וכמה די תלמידים ותלמידות פירן זיך ווי דער אייבערשטער וויל אזוי אז דאס ווערט זרע כל רואיהם יכירום כי זרע ברך השם הם, און אט דאס איז ווי כאמור אז מען טוט עס איצטער גלייך אין דעם זמן מתן תורתינו וואס אפילו בשבת ויום טוב איז דאך אויך מפקחין על צרכי ציבור. מעורר זיין אז ער זאל שטורעמען וועגן דעם איז די פסוק נזיר בכל מקום ומקום רעדט וועגן צרכי ציבור אז ווי ס'איז געווען ביז איצטער איז מה שעבר עבר אבער מכאן ולהבא מוז מען זעהן אז יעדער קינד יעדער אידישער קינד אן קיין אויסנאם מוז באקומען ניט נאר א כשר'ן חינוך נאר אויך א הייליגן חינוך.

אז מען זאל דעמאלט אויך זען אז זאל זיין א ד' אמות של תורה און ד' אמות של יראת השם ואהבת השם און ד' אמות של הלכה וואס דאס איז קיום המצוות בנוגע צו זיך און בנוגע צו יעדער קינד און בנוגע צו אלע קינדער ובמיוחד אויסנוצן די ימים וואס מ'איז פריי פון עול מלכות בשר ודם און מען קען דעמאלט אינגאנצן די קינדער איינטונקען אין מי הדעת הטהור, וכמדובר כמה פעמים די מעלה פון א מחנה קיץ איז אז די קינדער דעמאלט די אלע פֿיר און צוואַנציק שעה פון מעת לעת אין די זעלבע מעמד ומצב, ניט אזוי